זיי האבן געלערנט פרשיות וואס האבן צו טון מיט טהרת המקדש, זיי האבן געלערנט פרשיות וואס האבן צו טון מיט נישט מקריב זיין קרבנות אין אנדערע פלאץ חוץ פון די מקדש, און יעצט לערנען זיי א פרשיה וואס האט צו טון מיט טהרת הארץ, נישט נאר טהרת המקדש, נאר טהרה פון די גאנצע ארץ, און אויף אזוי הייבט זיך אן די פרשה, אז ס'איז דא פארשידענע ארצות, ס'איז דא ארץ כנען, ס'איז דא ארץ מצרים, און ס'איז דא, יעדע איינער האט זיך מנהגים, נישט נאר מנהגים פון זיין מקדש, נאר מנהגים פון ווי אזוי מ'פירט זיך אינדערהיים. און די תורה זאגט מ'זאל זיך נישט פירן אזוי ווי ארץ מצרים און אזוי ווי ארץ כנען, פארוואס? ווייל זיי פירן זיך נישט קיין גוטע וועג, ענק דארפן זיך פירן נישט משפטיהם מעשיהם, נישט משפטיהם, נע, ס'שטייט נישט משפטיהם אבער חוקותיהם, נאר משפטי תעשו און חוקותי תשמרו, און דעמאלטס וועסטו לעבן און אזוי ווי ס'פירט אויס די פסוק דעמאלטס וועלן ענק קענען בלייבן אין ארץ ישראל, ווייל אויב נישט, די חטאים זענען מטמא את הארץ און דעמאלט דעם ולא תקיא אתכם הארץ די לאנד ארץ ישראל וואס איז נישט אזוי ווי ארץ כנען האט ארויסגעשפיגן די מענטשן וואס האבן געטון די תועבות, אזוי קען עס ענק אויסשפייען אויב ענק טוען דאס. און וואס זענען די תועבות? דאס זענען די זאכן וואס אונז קענען אלץ פרשת עריות. אינטערעסאנט אז אין פרשת עריות איז דא לפחות איין זאך, לאמיר זאגן ס'דא צוויי קאטעגאריעס, ס'דא עריות פון קירבה, און ס'דא עריות וואס זענען נישט נאר פון קירבה, אדער אנדערע תועבות, אנדערע שרעקליכע זאכן, למשל ס'דא זכר, בהמה, אקעי, איז נישט קיין סארט קרבה, אדער אשת איש, וואס איז נישט קיין סארט קרבה, ס'איז א אנדערע סארט זאך, און אינמיטן איז דא, ומזרעך לא תתן להעביר למולך, ולא תחלל שם אלהיך, הגם דאס איז נישט קיין סארט ערווה, הגם ס'איז געווען, וואס האבן געוואלט מפרש זיין א סארט ערווה, די גמרא זאגט אז מ'טאר נישט אזוי מפרש זיין, ס'מיינט, פארברענען די קינדער פאר מולך, אזוי לערנען חזל, אדער מעביר זיין, לויט אנדערע מפרשים. און דאס איז אויך אזוי ווי א סארט אזוי וויאזוי האט מען קינדער מען געבט זיי פאר מולך, דאס טאר מען אויך נישט טון דאס איז איינע פון די גרויסע תועבות וואס די גוים האבן אלע כנענים האבן געטון, און מען ווייסט פון היסטאריע אז זיי האבן טאקע אזוי געטון, און דאס זאל מען נישט טון דאס איז מטמא את הארץ. יעצט וואס זענען די עריות די עיקר עריות מען קען זאגן אז אלע עריות אזוי ווי פארשטיי איך זענען תלוי אין די ערשטע פסוק וואס הייבט זיך אן למשל ס'הייבט זיך אן אזוי ערות איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו מען זאל נישט אנרירן שאר בשרו עס הייסט קרובים און וויאזוי הייבט זיך אן באמת די פרשה פון קרובים ערות אביך הגם ערות אביך איז דאך נישט נוגע ערות אביך איז דאך א זכר הגם ס'דא וואס ווילן זאגן תורות וועגן דעם אבער פשוט פשט ערות אביך לא תגלה ערות אמך לא תגלה דאס הייסט זאלסט נישט מגלה זיין ערות אביך על ידי שאתה מגלה ערות אמך דיין מאמע שלאפט מיט דיין טאטע און זי איז כאילו נוגע בערות אביך און דורך דעם זאלסטו נישט אן אין אנדערע ווערטער איז אזוי ווי א סארט מען קען עס זאגן א סארט כיבוד אב אז די שורש פון עריות איז נישט עובר זיין אויף נישט מגלה זיין ערות אביך מיט אלע משמעות'ן וואס איז דא אין דעם ממילא איז אשת אביך אפילו עס איז נישט דיין מאמע אחותך וואס איז בת אביך אדער בת אמך וואס אויך יעצט נאכדעם חוץ פון דעם וואס דו ביסט א זון פון דיין טאטע און זאלסט נישט גיין מיט ערות אביך ביסטו דאך אויך א טאטע פאר דיינע קינדער ממילא ערות בת בנך או בת בתך הגם בתך אליין שטייט נישט ס'א קל וחומר אבער אזוי ווי די גמרא זאגט אז בת ב אויב בת בנך איז אוודאי בנך אדער בתך איז אליינס אסור אבער ווייטער פארוואס שטייט בת בנך ווייל ס'וויל מדגיש זיין די אביך אז דא אז האט א טאטע און איר טאטע איז איז קאנעקטעד מיט דיך זאלסט נישט גיין זעלבע זאך בת אשת אביך אחותך איז נאך א ווייטער אביך אחות אביך איז דיין מומע אחות אמך שאר אמך איז ווייטער ווייל אמך איז קאנעקטעד מיט דיין טאטע דאס איז קאנעקטעד מיט דיין זון זעלבע זאך אחי אביך.

איז ערות אחיך, װאָס אחיך איז, איז אַ זון פֿון דײַן טאַטע. און אשה ובֿתּה, אַ װײַטער איז, אַזױ װי ס'איז דאָ בײַ דער זכר, איז דאָ בײַ דער נקבֿה, אשה ובֿתּה, איז בת בנה, איז בת בתּה, דאָ שטײט אַנדערע לשונות, אַ גמ' אפֿשר איז טאַקע אַנדערש, שטײט שארה הנה זמה היא, אפֿשר איז עס אַביסל אַנדערש, שאר לשון שארה, לשון ערוה, און אַזױ װײַטער. נאָכדעם איז דאָ אַנדערע הלכות, אשה אל אחותה, לא תּקח לצרור, קאָן זײַן, דאָס איז אַזױ װי שטײט לצרור, אַז עס פּאַסט נישט, פּשוט צװײ שװעסטערס זאָלן זיך זײַן צרות זו לזו, אַ נדה, װאָס איז ממש נאָר לגלות ערותה. שפעטער שטייט אפשר אנדערע עניינים וועגן די אשת עמיתך, דאס שטייט יעדע איין דא שטייט אויכעט מדגיש שכב שכבתך לזרע, יא עס עפעס א ווייל קען פון דעם קינדער קענען זיין ממזרים אזוי ווי איר ווייסט און נאכדעם איז דא די מולך וואס האבן שוין דערמאנט און זכר און בהמה ואיסט לא שם בכל אלה ואל תטמאו בכל אלה אזוי פירט אויס די פסוק ס'קען זיין אז מיט דאס וואס איך האב מסביר געווען קען מען פארשטיין פארוואס די אלע פרעגן פארוואס א דודתך איז א ערוה מה שאין כן בת אחיך איז נישט קיין ערוה בת אחיך איז נישט שייך צו די נקודה אזוי ווי ערות אביך, ערות אביך איז ס'איז פשט כאילו דודתך אבער דיין דיין פלימעניקע דאס איז שוין נישט בכלל דאס, דאס קען זיין אז אפשר איז דא אנדערע אנדערע נקודות אין דעם. און דאס איז די די פרשה פון עריות און דאס פירט אויס די ולא תטמאו בהם אזוי ווי מ'לערנט גאנץ הלכות טומאה דאס איז איין גרויסע טומאה וואס איז מטמא אזוי מטמא אז ס'דארף מקיא זיין הארץ אני השם אלקיכם.